בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף כ"ט, מיר הייבן אן דף כ"ח עמוד ב', די לעצטע פאר ווערטער פון די עמוד, אמר ליה רב זירא לשמעיה, זאגט די הייליגע גמרא, אמר ליה רב זירא לשמעיה, רב זירא האט געזאגט פאר זיין משמש, איכוון ותקע לי, ס'טייטש האב כוונה און זיי מיר מוציא מיט תקיעת שופר, דהיינו, רב זירא האט געהאלטן אז כדי יוצא צו זיין דארף אויך דער תוקע אינזינען האבן מוציא צו זיין, אלמא קסבר, זעהן מיר דא אז רב זירא האלט משמיע בעי כוונה, אז דער וואס בלאזט שופר דארף אויך אין זינען האבן מוציא צו זיין דער וואס הערט. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון אונזער משנה, מיר האבן געלערנט אין די משנה, היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. האבן מיר דאך געזען אז אלעס איז תלוי אין די כוונה פון די שומע, וכי כיוון ליבו מאי הוה, היאך לא קא מיכוין אדעתא דידיה, ס'טייטש טאמער ביסט גערעכט אז דער וואס בלאזט דער משמיע דארף אויך אין זינען האבן און פארוואס שטייט עס נישט אין די משנה? אין די משנה שטייט נאר אז די שומע דארף אינזינען האבן, טאמער די משמיע האט נישט אינזינען געהאט איז עס סתם אזוי נישט יוצא, זאגט די גמרא ניין, הכא, ביי אונזער משנה רעדט זיך בשליח ציבור עסקינן, דדעתיה אכולי עלמא, וואס טייטש די שליח ציבור וואס בלאזט אין בית מדרש האט אינזינען מוציא צו זיין יעדעם, און דערפאר זאגט די משנה אלעס איז תלוי אין די שומע, אבער אין הכי נמי נארמאל, סתם אז איינער וויל מוציא זיין א אנדערע, דארף דער מוציא אויך אינזינען האבן מוציא צו זיין יענעם. פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, פון א ברייתא וואס מ'האט נעכטן געזען אין די פריערדיגע בלאט, תא שמע, שטייט אין די ברייתא, נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע, נתכוון משמיע ולא נתכוון שומע, לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע, שטייט דא אין די ברייתא, אז ביידע דארפן האבן א כוונה, סיי דער שומע, און סיי דער משמיע, סיי דער וואס הערט, און סיי דער וואס בלאזט. יעצט אזוי, די גמרא מדייק, קתני משמיע דומיא דשומע, ס'טייטש פון די ברייתא לכאורה מבואר אז די כוונה ביי ביידע די זעלבע, אז וואס? מה שומע שומע לעצמו, אף משמיע משמיע לעצמו, וקתני לא יצא, דהיינו, וואסערע סארט כוונה האט די שומע? די שומע האט א כוונה יוצא צו זיין, ממילא זאגט די גמרא, דער משמיע וואס שטייט אין די ברייתא רעדט מען אויך פון די זעלבע סארט כוונה, א כוונה יוצא צו זיין, די ברייתא זאגט אונז אז אזוי ווי דער שומע דארף אינזין האבן יוצא צו זיין, דארף דער משמיע אויך, ער טאר נישט אינזין האבן צו בלאזן זינגען א ניגון צי וואס, אדער א צווייטע זאך, ער דארף אינזין האבן יוצא צו זיין, אבער נישט פשט ער דארף אינזין האבן מוציא צו זיין, און ממילא א קשיא אויף ר' זיירא, וואס ר' זיירא זאגט דער משמיע דארף אויך אינזין האבן מוציא צו זיין די שומע, זאגט טאקע די גמרא, תנאי, ס'איז א מחלוקת תנאים, דתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, שומע, שומע לעצמו, ומשמיע, משמיע לפי דרכו, ס'טייטש דער שומע, דער וואס הערט די תקיעת שופר, ער דארף אינזין האבן יוצא צו זיין, דער משמיע דארף גארנישט אינזין האבן, נאר משמיע לפי דרכו ער בלאזט שופר, ער האט אינזין פארשטייט זיך יוצא צו זיין די מצוה פון תקיעת שופר, אבער ער דארף נישט אינזין האבן אז ער איז אויך מוציא דארט דעם שומע. אמר רבי יוסי, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט במה דברים אמורים בשליח ציבור, ס'טייטש א שליח ציבור דארף נישט אינזין האבן יעדער איינער באזונדער, למשל אז איינער בלאזט אין א בית מדרש דא האט הונדערט אידן, דארף ער נישט טראכטן יעדעס איינס פון די הונדערט מענטשן באזונדער בין איך דא מוציא, נאר ער טראכט בכללות'דיג איך בין יעדעם מוציא, אבל ביחיד, אבער ביי א יחיד זאגט רבי יוסי, לא יצא עד שיתכוון שומע ומשמיע, דארף דער משמיע קלאר אינזינען האבן צו מוציא זיין דעם שומע, און ממילא זעהן מיר אז ס'דא דא א מחלוקת תנאים צו דער משמיע דארף אינזין האבן צו נישט, און רבי זירא לערנט כשיטת רבי יוסי אז דער משמיע דארף אויך אינזינען האבן, זאגט די הייליגע משנה ווייטער. מיר האבן געענדיגט אין די פריערדיגע משנה וועגן כוונת הלב אז דער שומע דארף אינזינען האבן, איז די משנה יעצט ממשיך אין די ענין פון כוונה, זאגט די משנה, שטייט אין פסוק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר, און שטייט ווייטער וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, אז ווען משה רבינו האט אויפגעהויבן די הענט האבן אידן געוואנען עמלק, און ווען משה רבינו האט אראפגעלייגט די הענט האט עמלק געוואנען, שטעלט זיך די קשיא, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, וואס עפעס האט'ס מיט די הענט פון משה, אז משה רבינו הייבט אויף די הענט געווינט מען, ער לייגט עס אראפ פארלירט מען, אלא נאר, לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. ס'טייטש ס'האט גארנישט געהאט מיט די הענט, נאר ווען משה רבינו האט אויפגעהויבן די הענט, האבן כלל ישראל אויפגעהויבן די קעפ, געקוקט אויף די הענט, זיי האבן געקוקט אין הימל, און זיי האבן זיך דערמאנט ס'איז דא א באשעפער, מען האט משעבד געווען די הארץ צום באשעפער, איז דעמאלטס האט מען געוואנען עמלק. ווען פארקערט איז חס ושלום געווען פארקערט. כיוצא בדבר אתה אומר, די זעלבע ענין זעט מען, שטייט אין פסוק, אז דער רבונו של עולם כביכול זאגט פאר משה רבינו, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי גייסט מאכן א שלאנג און לייגן אויף א שטעקן, און ווער ס'וועט קוקן אויף דעם שלאנג אויף דעם שטעקן, עט לעבן, עט נישט שטארבן דארט. איז שטעלט זיך די קשיא, וכי נחש ממית או נחש מחיה, וואסערע שייכות האט עס מען קוקט אויף א שלאנג מען קוקט נישט אויף א שלאנג, נאר וואס דען ווייטער די זעלבע נקודה, אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה, ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין, ואם לאו, היו נימוקין, ס'טייטש מ'האט ארויף געקוקט אויפן שלאנג, האט מען געזען דעם הימל, מען האט זיך דערמאנט ס'איז דא א רבונו של עולם אויף דער וועלט, מען האט משעבד געווען די הארץ צום רבונו של עולם, איז מען אויסגעהיילט געווארן, אז נישט, זענען די אידן געשטארבן. זאגט די משנה ווייטער, חירש, שוטה וקטן, אין מוציאין את הרבים ידי חובתן, א חירש, א שוטה און א קטן, קענען נישט מוציא זיין אנדערע מיט תקיעת שופר, זה הכלל זאגט די משנה, כל שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן, איינער וואס איז נישט מחויב, קען נישט מוציא זיין אנדערע. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הכל חייבין בתקיעת שופר, אלע זענען מחויב מיט תקיעת שופר, כהנים, לוויים, וישראלים, מ'עט זעהן באלד וואס די חידוש, גרים, ועבדים משוחררים, א עבד משוחרר האט אויך א דין ווי א גר איז ער אוודאי מחויב בתקיעת שופר, וטומטום, ואנדרוגינוס, זענען אויך מחויב בתקיעת שופר, טומטום איז איינער וואס איז א ספק זכר ספק נקבה, וואס טייטש ס'דא עפעס א שטיקל הויט דארט וואס מ'ווייסט נישט צו ער איז באמת א זכר צו א נקבה, ווערט גערופן א טומטום, אנדרוגינוס איז איינער וואס האט ביידע סימנים, האט סימני זכרות און סימני נקבות, די עיקר חילוק וואס איז דא, צווישן א טומטום און א אנדרוגינוס איז אז א טומטום איז א ספק במציאות, ס'טייטש אונז ווייסן נישט במציאות צו דאס איז א זכר צו א נקבה, אנדרוגינוס איז נישט קיין ספק במציאות, ס'איז א ספק אינעם דין, וואס איז דער דין פון אזא סארט באשעפעניש, צו ס'איז א זכר צו א נקבה, אבער על כל פנים ביידע זענען מחויב בתקיעת שופר, ווייל ס'איז דאך דא א צד ביי ביידע אז אפשר זענען זיי א זכר, ביי טומטום איז דא א שאלה א צד אז אפשר איז ער טאקע א זכר, און ביי אנדרוגינוס איז דא א צד אז אפשר האט ער א דין פון א זכר. ווייטער מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איינער וואס איז האלב עבד האלב בן חורין, למשל ער האט באלאנגט צו צוויי שותפים, איין שותף האט אים באפרייט, די אנדערע נאך נישט, איז ווייטער איז דא דא א חלק וואס איז א בן חורין, דער חלק איז א געהעריגע איד, און ממילא דארף ער יוצא זיין תקיעת שופר. זאגט די ברייתא ווייטער, טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, א טומטום קען נישט מוציא זיין נישט א געהעריגע איד פארשטייט זיך, און די זעלבע זאך נישט קיין צווייטע טומטום, פארוואס? ווייל יעדע טומטום איז דא א ספק במציאות וואס איז ער? צו ער איז א זכר צו א נקבה, און ממילא אז איין טומטום וועט וועלן מוציא זיין א אנדערע טומטום, קען זיין דער וואס בלאזט איז בעצם א נקבה, און דער וואס איז יוצא איז בעצם א זכר, און א נקבה קען נישט מוציא זיין א זכר, ווייל די נקבה איז נישט מחיוב און די זכר יא. ווייטער אנדרוגינוס, מוציא את מינו אבל לא את שאינו מינו, אן אנדרוגינוס קען נישט מוציא זיין א געהעריגע איד, פארוואס ווייל ס'קען זיין על הצד אז ער האט א דין פון א נקבה קען ער נישט מוציא זיין א ישראל, אבער איין אנדרוגינוס קען מוציא זיין א אנדערע אנדרוגינוס, ווייל ווייטער ס'איז נישט קיין שאלה במציאות, ס'איז סך הכל א שאלה וואס איז זייער דין, און ממילא על הצד אז זיי זענען א נקבה זענען ביידע נקבות, על הצד אז זענען זכרים זענען ביידע זכרים. ווייטער, זאגט די ברייתא מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, איינער וואס איז א חצי עבד חצי בן חורין, קען נישט מוציא זיין א געהעריגע איד פארשטייט זיך, ווייל ער האט דאך א חלק וואס איז נאך א עבד, האלב פון אים איז נאך א עבד, און די זעלבע זאך ער קען אויך נישט מוציא זיין א צווייטע חצי עבד וחצי בן חורין פארוואס? ווייל דער חלק העבדות שבו קען נישט מוציא זיין יענעם, און ממילא אז ער בלאזט, בלאזט דאך ער אינגאנצן, ליגט אין דער תקיעה, א האלבע תקיעה פון אן עבד און א האלבע תקיעה פון א בן חורין, קען ער קיינעם נישט מוציא זיין אפילו נישט א צווייטע חצי עבד חצי בן חורין, ווייל יענעמ'ס חלק הישראלי יענעמ'ס חלק בן חורין דארף בעצם יוצא זיין און ער איז נישט יוצא פון אזא סארט תקיעה. זאגט די גמרא ווייטער אמר מר, מ'האמיר געזען אין די ברייתא הכל חייבין בתקיעת שופר, כהנים, לוויים וישראלים. פרעגט די גמרא פשיטא, אי הני לא מיחייבי, מאן מיחייבי, טאמער די זענען נישט מחיוב, איז ווער דען מחיוב? פארשטייט זיך כהנים לוויים ישראלים זענען מחיוב? ענטפערט די גמרא ניין, די חידוש איז כהנים אצטריכא ליה, די חידוש איז ביי כהנים, סלקא דעתך אמינא, כ'וואלט ווען געמיינט, הואיל וכתיב שטייט אין פסוק, יום תרועה יהיה לכם, איז ביי וועם איז דאס א יום תרועה, מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא הוא דמיחייב, איינער וואס א גאנץ יאר הערט ער נישט קיין תקיעות, די איין מאל א יאר דאס איז זיין יום תרועה, איז פאר אים ער מחיוב מיט תקיעת שופר, והני כהנים אבער כהנים, הואיל ואיתנהו בתקיעות דכל השנה דכתיב ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, די כהנים זענען דאך מחיוב צו בלאזן ביי די אלע ימים טובים, ביי אלע ראש חדשים, זענען זיי מחיוב צו בלאזן מיט חצוצרות, איז ממילא דער יום תרועה נישט אזוי ספעציעל פאר זיי, זיי הערן תרועות א גאנץ יאר, און ממילא אימא לא ליחייבו, אפשר וואלט איך געזאגט זיי זענען נישט מחיוב בתקיעת שופר, קא משמע לן דאס די חידוש זענען יא מחיוב, זאגט אבער די גמרא, וואסער צושטעל איז דאס, מי דמי, התם חצוצרות, הכא שופר, ס'שטייט יום תרועה רעדט מען פון א תרועה און פון א תקיעה פון א שופר, דאס הערן נישט די כהנים א גאנץ יאר, חצוצרות איז א צווייטע זאך, אלא נאר זאגט די גמרא איך וועל דיר זאגן די חידוש, אצטריך די חידוש איז נאך אלץ כהנים, פארוואס איז די חידוש ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געמיינט זיי זענען נישט מחיוב בתקיעת שופר ווייסט פארוואס? ווייל הואיל ותנן, מ'האמיר געזען אין די משנה אז שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, אז יובל און ראש השנה זענען גלייך, און אזוי ווי מען האט געשמועסט דא א גזירה שווה פון יובל און ראש השנה, און ממילא וואלט איך געזאגט, מאן דאיתיה במצות היובל, איתיה במצות דראש השנה, והני כהנים הואיל וליתנהו במצות דיובל, כהנים ס'דא געוויסע מצות אין יובל וואס איז נישט דא ביי זיי, מ'וועט שוין זעהן וואס, דתנן, כהנים ולוויים מוכרין לעולם וגואלין לעולם, אזוי איז די גירסא דא ביי אונזער גמרא, איז דא עפעס א דין ביי יובל וואס איז נישט דא ביי כהנים, איז וואלט איך אפשר געזאגט, אימא במצות דראש השנה לא ליחייבו, ראש השנה זענען זיי אויך נישט מחויב בתקיעת שופר, קא משמע לן דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי אז אוודאי זענען כהנים און לוויים מחויב בתקיעת שופר. יעצט, וואס איז די משנה וואס מען ברענגט דא וואס די גמרא ברענגט דא אז כהנים און לוויים מוכרין לעולם וגואלין לעולם? איז רש י מסביר אזוי, די משנה רעדט זיך ביי א בתי ערי חומה, די דין איז טאמער א ישראל פארקויפט א שטוב אין א בתי ערי חומה האט ער ביז א יאר וואס ער קען עס אויסלייזן, טאמער ער לייזט עס נישט אויס ביז א יאר בלייבט עס אלעמאל ביים קונה, דאס איז ביי ישראל. ביי א כהן איז נישט אזוי, א כהן א לוי קען אלעמאל אויסלייזן די שטוב אין א בתי ערי חומה, נאר וואס? רש י פרעגט, וואסער שייכות האט עס מיט יובל? אין הכי נמי די דין איז נאר דא אין די צייט וואס איז געווען וואס יובל איז געווען נוהג, היינטיגע צייט נישט דא די דין, אבער למעשה עס האט נישט קיין דירעקטן שייכות צו יובל, און ממילא שטימט לכאורה נישט די גמרא טאמער דאס איז די משנה וואס די גמרא וויל דא ברענגען, און ממילא ברענגט רש י א צווייטע גירסא פון זיין רעבן אז אוודאי נישט די משנה האט די גמרא געמיינט דא צו ברענגען, נאר די גמרא מיינט צו ברענגען א צווייטע משנה אויך אין ערכין, וואס דארט שטייט אז טאמער איינער איז מקדיש א שדה אחוזה, א ישראל איז מקדיש א שדה אחוזה, קען ער עס אויסלייזן ביז יובל, טאמער ער לייזט עס נישט אויס ביז יובל, און די גזבר פון הקדש האט עס פארקויפט, גייט עס צו די כהנים, דאס איז נאר ביי א ישראל, ביי א כהן, ביי א לוי נישט אזוי, א כהן וואס איז מקדיש א שדה אחוזה, קען ער עס אלעמאל אויסלייזן, אפילו נאך יובל אויכעט, און ממילא זעהן מיר ס'איז דא א געוויסע דין וואס איז נישט דא ביי כהנים און לוויים ווען עס קומט צו יובל, וואלט איך אפשר געזאגט ס'איז אויך נישט דא ביי זיי תקיעת שופר, דאס איז די חידוש אז נישט אזוי, זענען יא מחויב בתקיעת שופר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די ברייתא, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, אז א חצי עבד חצי בן חורין, קען נישט מוציא זיין א געהעריגע ישראל, און ער קען אזא מין ווי אים, א צווייטע חצי עבד חצי בן חורין, קען ער אויך נישט מוציא זיין. זאגט די גמרא אמר רב הונא, לייגט רב הונא צו, ולעצמו מוציא, אליין קען ער זיך מוציא זיין. אמר ליה רב נחמן לרב הונא, פרעגט רב נחמן פון רב הונא, מאי שנא לאחרים דלא, דלא אתי צד עבדות ומפיק צד חירות, פארוואס קען ער נישט מוציא זיין א צווייטע חצי עבד חצי בן חורין, איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווייל ער האט דאך אין זיך א צד עבדות, קען ער נישט מוציא זיין יענעם ווייל יענער האט דאך א צד חירות, און די צד חירות אין יענעם קען נישט יוצא זיין פון די צד עבדות פון אים, אויב אזוי, זאגט ר' נחמן לעצמו נמי, לא אתי צד עבדות דידיה, ומפיק צד חירות דידיה, זאל ער אויך זיך אליין נישט קענען מוציא זיין, ווייל זיין חלק העבדות קען נישט מוציא זיין זיין חלק החירות, אלא אמר ר' נחמן זאגט טאקע ר' נחמן, אף לעצמו אינו מוציא, ער קען זיך טאקע אליין אויך נישט מוציא זיין, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אף לעצמו אינו מוציא, קען ער זיך אליין אויך נישט מוצא זיין. זאגט די גמרא ווייטער, תנא אהבה בריה דרב זירא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא, ס'טייטש אונז האבן מיר דאך געזען א כלל אז א זאך וואס א מענטש איז נישט מחויב, קען ער נישט מוציא זיין אנדערע, און במילא, ביי א געהעריגע ברכה, ביי א מצוה וואס א מענטש איז מחויב צו מאכן א ברכה, א מענטש האט שוין געמאכט די ברכה האט שוין געטון די מצוה, און די שאלה יעצט איז צו ער קען מאכן נאכאמאל די ברכה מוציא זיין א חבר, לכאורה וואלט מען געזאגט אז נישט, פארוואס ווייל ער האט שוין יוצא געווען, פשט ער איז מער נישט מחויב, און אז ער איז מער נישט מחויב, קען ער נישט יעצט מוציא זיין א אנדערע, פונדעסטוועגן שטייט דא אין די ברייתא אז ער קען יא מוציא זיין א צווייטן קען נאכאמאל מאכן די ברכה מוציא זיין א צווייטן פארוואס ווייל כל ישראל ערבים זה בזה דאס איז די דין פון ערבות במצוות א יעדער איז א ערב פארן צווייטן און במילא אז דיין חבר האט נאכנישט געטון די מצוה האט נאכנישט געמאכט די ברכה איז כאילו דו האסט אויך נאכנישט געמאכט די ברכה מילא מעגסטו נאכאמאל מאכן די ברכה מוציא צו זיין דיין חבר חוץ זאגט די ברייתא מברכת הלחם וברכת היין המוציא לחם מן הארץ אדער בורא פרי הגפן אדער בורא מיני בשמים אלע ברכות הנהנין שאם לא יצא מוציא וואס דארט טאמער ער האט נאכנישט געמאכט די ברכה קען ער מאכן די ברכה פאר זיך און אויך מוציא זיין אנדערע אבער אם יצא אינו מוציא טאמער ער האט שוין געמאכט די ברכה ער האט שוין יוצא געווען קען ער נישט יעצט מוציא זיין זיין חבר ווייל דא איז נישט שייך צו זאגן ערבות במצוות דא איז נישט שייך צו זאגן כל ישראל ערבים, ווייל כל ישראל ערבים איז פשט אז די חבר איז מחויב איז כאילו דו ביסט מחויב און אז דו ביסט מחויב קענסטו נאכאמאל מאכן די ברכה, דא ביי ברכת הנהנין די חבר איז נישט מחויב צו מאכן המוציא, די חבר איז נישט מחויב צו מאכן הגפן, ווער האט אים געהייסן עסן, נישט דא קיין חיוב צו עסן, און במילא אז ער וועט עסן דארף ער מאכן די ברכה, דו קענסט אים נישט מוציא זיין טאמער דו האסט שוין געמאכט א ברכה. בעי רבא, פרעגט רבא אן איבעיא, ברכת הלחם של מצה און ברכת היין של קידוש היום מאי, וואס טוט זיך מיט די המוציא וואס מען מאכט אויפן עסן מצה די ערשטע נאכט פסח, אדער די הגפן וואס מען מאכט ווען מען מאכט קידוש שבת און יום טוב, וואס איז דארט די דין? וואס איז די שאלה? די שאלה איז כיוון דחובה הוא מאפיק, פון איין זייט איז עס א חוב, און במילא, די חבר איז מחויב צו עסן מצה, די חבר איז מחויב צו מאכן קידוש, און אז ער איז מחויב צו עסן מצה, און ער קען נישט עסן מצה אן מאכן א ברכה, איז כאילו ער איז מחויב די ברכה אויכעט, און במילא אפשר אפילו דו האסט שוין געמאכט המוציא, קענסטו נאך אלץ מאכן נאכאמאל מוציא זיין דעם חבר, או דלמא אפשר ניין, ברכה, לאו חובה היא, קען זיין די ברכה ברכת המוציא לחם מן הארץ איז קיינמאל נישט קיין חוב, טאקע טעכניש דא איז ער מחויב צו עסן מצה און ער קען נישט אן קיין ברכה, אבער ווי נישט ווי נארמאל די ברכה איז נישט קיין ברכת חובה, און במילא קען ער נישט מוציא זיין דעם חבר. יעצט רשי שמועסט אויס אלע אנדערע ברכות, למשל על אכילת מצה, אוודאי דאס קען ער יא מוציא זיין זיין חבר, ער קען מאכן נאכאמאל, פארוואס? ווייל דאס איז אוודאי א חוב, מען רעדט דא ספעציפיש פון די ברכה פון בורא פרי הגפן און פון המוציא, ווען ס'קומט צו א מצוה, צו דעמאלטס קען מען מוציא זיין צו נישט, זאגט די גמרא תא שמע, א ראיה, דאמר רב אשי, כי הוינן בי רב פפי, ווען איך בין געווען ביי רב פפי הוה מקדש לן, האט ער אונז קידוש געמאכט, וכי הוה אתא אריסיה מדברא, ווען זיינע אריסים זיינע ארבעטער זענען געקומען פונעם פעלד, הוה מקדש להו, האט ער זיי נאכאמאל קידוש געמאכט, ער האט נאכאמאל געמאכט א בורא פרי הגפן, אפילו טאקע א בורא פרי הגפן נארמאל איז נישט קיין חוב, אבער דא זענען זיי מחיוב בקידוש, האט ער נאכאמאל געמאכט די ברכה זעהן מיר אז מען מעג יא מאכן א מוציא מיט א גפן א צווייטע מאל מוציא זיין א אנדערע איד ביי אן אופן וואס א מצוה וואס א חוב זאגט די גמרא טאקע תנו רבנן מען האמיר געלערנט א ברייתא לא יפרוס אדם פרוסה לאורחין א מענטש זאל נישט מאכן א מוציא פאר זיין געסט אלא אם כן אוכל עמהם נאר טאמער ער עסט מיט מיט די געסט פארוואס אזוי ווי מען האט געשמועסט ס'איז נישט קיין חיוב צו עסן אבל פורס הוא לבניו ולבני ביתו כדי לחנכם במצוות ער מעג מאכן א מוציא פאר זיין קינדער פאר זיין שטוב די קליינע קינדער כדי זיי צו מחנך זיין דאס מעג מען, אפילו ער האט שוין געמאכט די ברכה מעג ער נאכאמאל, ס'נישט קיין ברכה לבטלה, ובהלל ובמגילה, אף על פי שיצא מוציא, ווען ס'קומט צו הלל און מגילה, טאמער א צווייטע האט נאך נישט יוצא געווען, אפילו ער האט שוין יוצא געווען, מעג ער נאכאמאל מאכן די ברכה, ווייל ווייטער אזוי ווי מ'האט געשמועסט, דאס איז שוין א חוב, און ממילא אלס כל ישראל ערבים זה לזה, מעג ער מאכן נאכאמאל די ברכה.

אז וואו ס'איז דא א בית דין מעג מען בלאזן שופר שבת, אמר רב אלעזר, רב אלעזר קריגט זיך, און ער זאגט ניין, לא התקין רבי יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד, נאר אין יבנה האט ער געלאזט בלאזן שופר שבת, ווייל אין יבנה דארט איז די סנהדרין אנגעקומען, סנהדרין איז ארויס אין גלות פון ירושלים, זענען זיי געגאנגען קיין יבנה, די סנהדרין פון איין און זיבעציק, דארט האט רבי יוחנן בן זכאי מתקן געווען מ'זאל בלאזן שופר, אבער אלע אנדערע בתי דינים נישט, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רב אלעזר אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין, נישט נאר יבנה, נאר וואו ס'איז דא א בית דין, וואס איז די חילוק פון די אמרו לו מיט די תנא קמא, עמער זעהן די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה, ס'איז דא נאך א חילוק צווישן ירושלים און יבנה, שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא, תוקעין, ס'טייטש ווען מ'איז געווען אין ירושלים אין די צייטן בית המקדש שלם בבנינו, איז נישט נאר אין בית המקדש האט מען געבלאזן, נאר וואו ס'האט געקענט זען ירושלים אין די געגנט פון ירושלים וקרובה ויכולה לבוא האט מען אויך געבלאזן שופר שבת, וביבנה, אבער נאכדעם וואס די סנהדרין איז אנגעקומען צו יבנה, לא היו תוקעין אלא בבית דין בלבד, דארט איז נאר געווען אין בית דין אליין, נישט אלע פלעצער ארום און ארום. זאגט די הייליגע גמרא, מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען די זאך אז נארמאל שבת בלאזט מען נישט און אין בית המקדש בלאזט מען יא? ענטפערט די גמרא אמר ר' לוי בר לחמא אמר ר' חמא בר חנינא כתוב אחד אומר שטייט אין איין פסוק שבתון זכרון תרועה אז ראש השנה איז א זכרון תרועה ס'טייטש נישט מען בלאזט שופר נאר זכרון תרועה מען דערמאנט די ענין פון תרועה מען זאגט די פסוקים פון תרועה וכתוב אחד אומר אין א צווייטע פסוק שטייט יום תרועה יהיה לכם אז מען בלאזט ממש מיטן שופר נאר וואס דען לא קשיא כאן ביום טוב שחל להיות בשבת כאן ביום טוב שחל להיות בחול ווענדט זיך ווען איז ראש השנה, אז ס'געפאלט אין שבת איז נאר זכרון תרועה, מען בלאזט נישט שופר, אז ס'געפאלט אין די וואכן טאג בלאזט מען שופר, און דאס איז די מקור אז ראש השנה געפאלט אין שבת בלאזט מען נישט שופר, אמר רבא, פרעגט אבער רבא אויף דעם, אי מדאורייתא היא, במקדש היכי תקעינן, טאמער ביסט גערעכט מען לערנט ארויס פון א פסוק אז אין שבת געפאלט ראש השנה בלאזט מען נישט קיין שופר, און וואס עפעס אין בית המקדש האט מען יא געבלאזן שופר, שטייט דאך אין פסוק אז נישט זכרון תרועה, ועוד, און נאך פרעגט רבא, הא לאו מלאכה היא דאיצטריך קרא למעוטי, בלאזן שופר איז דאך נישט קיין מלאכה אזוי ווי מ'עט שוין זעהן, און מילא וואס דארף מען א פסוק דאס ממעט צו זיין, און ווי תוס' איז מסביר די קשיא פון רבא אז טאמער ס'וואלט געווען א מלאכה פארשטיי איך בכלל וואס איז די גאנצע מדובר דא, ס'דא א מלאכה און מ'טאר נישט בלאזן שופר, קומט א פסוק יום תרועה אז ניין די מלאכה איז דוחה שבת, קומט א פסוק זכרון תרועה ניין אז ס'איז נישט דוחה, דאס איז טאמער ס'איז א מלאכה, אבער טאמער ס'איז נישט קיין מלאכה, איז וואס דארף מען האבן א פסוק דאס צו אסר'ן, פארוואס טאקע אסר'ט עס בכלל די פסוק? ס'איז דאך נישט קיין מלאכה, וואס איז די פראבלעם צו בלאזן שופר? ברענגט א ראיה טאקע ס'איז נישט קיין מלאכה, דתנא דבי שמואל, שטייט אין פסוק כל מלאכת עבודה לא תעשו, וואס מ'דרש'ט פון דעם יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת, סיי בלאזן א שופר סיי ארויסנעמען א ברויט פון אויוון, שהיא חכמה, ס'איז א חכמה דאס צו מאכן, אבער ואינה מלאכה, א מלאכה איז דאס נישט, ס'איז נישט אסור צו טון שבת, און מילא ווייטער, וויאזוי קענסטו מיר זאגן א גאנצע דרשה פון א פסוק אז שבת מן התורה איז פטור פון צו בלאזן שופר, ס'קען דאך נישט זיין אזא זאך, קודם כל ס'נישט קיין מלאכה, און צווייטנס טאמער ס'וואלט געווען מן התורה איז אין בית המקדש וואלט מען נישט געבלאזן, אלא אמר רבא, מילא זאגט רבא אנדערש, מדאורייתא מישרא שרי, אוודאי מן התורה מעג מען בלאזן שופר שבת, ורבנן הוא דגזור ביה, חזל האבן געמאכט א גזירה כדרבה, דאמר רבה הכל חייבין בתקיעת שופר, ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר, ס'טייטש נישט יעדער איינער איז א בקי אין תקיעת שופר, און מילא טאמער מ'וועט לאזן א מענטש בלאזן א שופר שבת, מ'רעדט נישט פון טראגן אין שול, דאס איז נישט געווען קיין גזירה, אבער אפילו אינדערהיים, טאמער מ'עט לאזן א מענטש בלאזן, איז גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד, טאמער איינער עט נישט גוט קענען, עט ער נעמען דעם שופר, ארויסלויפן פון שטוב, לויפן צו א בקי זאל אים אויסלערנען וויאזוי צו בלאזן, ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, און ער'ט טראגן ד' אמות ברשות הרבים שבת, וואס דאס איז א דאורייתא, און דערפאר האבן חזל גע'אסר'ט צו בלאזן שופר, כדי א מענטש זאל נישט טראגן, והיינו טעמא דלולב, והיינו טעמא דמגילה, און דאס איז די זעלבע טעם פון לולב, און פון מגילה, וואס מען האט אויך גע'אסר'ט דאס צו טון שבת א גזירה טאמער מ'עט עס טראגן, אבער ווייטער, דאס איז נאר בגבולין, אבער אין בית המקדש ווייסט מען א כלל אין שבות במקדש, נישט דא קיין גזירת חזל אין בית המקדש, און דערפאר אין בית המקדש האט מען יא געבלאזן שופר שבת. זאגט די גמרא ווייטער מ'האבן געזען אין משנה משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי וכו' אז מ'זאל בלאזן ווי ס'איז דא א בית דין, זאגט גמרא תנו רבנן, מ'האט געלערנט א ברייתא פעם אחת, חל ראש השנה להיות בשבת, ראש השנה געפאלן שבת, והיו כל הערים מתכנסין, אלע שטעט האבן זיך צוזאמגענומען אין יבנה, ווייל דארט איז די סנהדרין אריבער קיין יבנה, און זיי האבן געוואלט דארט הערן שופר אזוי ווי יעדע יאר, ביז דעמאלטס פלעגט מען גיין שבת אין בית המקדש הערן שופר, איז די פאלק יעצט געקומען צו יבנה, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי לבני בתירה, האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט פאר די בני בתירה, נתקע, זאל מען בלאזן שופר, אמרו לו, האבן די בני בתירה געזאגט, נדון, לאמיר קודם דן זיין, צו מען זאל טאקע בלאזן צו נישט, ווייל אין בית המקדש האט מען נישט געבלאזן אין שבות במקדש, אבער דא איז דא א שאלה, ווייל אפשר זאל מען גוזר זיין, האט מען דאך געזען גזירה שמא יעבירנו, די שאלה איז, ביי א פלאץ וואס איז דא א בית דין, צו מען דארף גוזר זיין צו נישט, צי מענטשן וועלן זיך אויסלערנען פון בית דין, צי מענטשן וועלן זאגן ניין, ביי בית דין איז נישטא די חשש, ווייל בית דין קען אויפפאסן, מילא לאמיר דן זיין, אמר להם, האט רבי יוחנן בן זכאי זיי געזאגט, נתקע, ואח כך נדון, לאמיר קודם בלאזן, שפעטער וועט מען דן זיין, לאחר שתקעו, נאכן בלאזן אמרו לו, האבן די בני בתירה געזאגט צו רבי יוחנן בן זכאי נדון, לאמיר יעצט דן זיין, וואס וועט זיין פון היינט און ווייטער, צי מען לאזט בלאזן ביי א פלאץ ווי ס'דא א בית דין, ווייל ביי א פלאץ ווי ס'דא א בית דין איז נישטא קיין חשש שמא יעבירנו, בית דין קען אויפפאסן, צי נישט, אמר להם, האט רבי יוחנן בן זכאי זיי געזאגט, כבר נשמעה קרן ביבנה, ואין משיבין לאחר מעשה, מען האט שוין געהערט תקיעת שופר אין יבנה, יעצט לאחר המעשה איז מען נישט דן אין דעם, פארוואס ווייל טאמער מען וועט דן זיין, און מען וועט ארויס קומען מיט א החלטה אז מען טאר נישט בלאזן ביי פלאץ וואס איז דא א בית דין, עלן מענטשן זאגן וואס איז פשט מען האט יא געבלאזן אין יבנה, עס איז געווען א טעות, דאס איז נישט קיין גוטע זאך אז א שמועס זאל ארויס גיין, און ממילא האט מען טאקע קובע געווען אז וואו עס איז דא א בית דין בלאזט מען שופר אפילו ווען עס געפאלט שבת, זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די משנה אמר רבי אלעזר לא התקין רבי יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד, אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין, זאגט די גמרא אמרו לו היינו תנא קמא, ס'טייטש לכאורה די תנא קמא און די אמרו לו זאגן ביידע די זעלבע זאך, די תנא קמא האט געזאגט אז רבי יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען וואו ס'איז דא א בית דין, רבי אלעזר האט געענטפערט ניין, נאר אין יבנה, אמרו לו, איז די אמרו לו זאגט צוריק ניין נישט נאר אין יבנה נאר איבעראל אויך, איז ווייטער די תנא קמא און די אמרו לו לכאורה די זעלבע שיטה, זאגט גמרא ניין, איכא בינייהו, בי דינא דאקראי, ס'טייטש סתם א בית דין וואס איז נישט קבוע, לויט די תנא קמא וואו ס'איז דא א בית דין, אפילו א בית דין וואס איז נישט קבוע, מעג מען דארט בלאזן שופר שבת, מה שאין כן לויט די אמרו לו וואס ענטפערט צוריק צו ר' אלעזר, לויט זיי איז נאר ביי א בית דין קבוע, ווייל מען זעט דאך אין זייער לשון זיי זאגן אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בית דין, ס'טייטש יעדע פלאץ האט א בית דין אזוי ווי יבנה, דהיינו א בית דין קבוע, נאר וואו ס'איז דא א בית דין קבוע דארט מעג מען בלאזן שופר שבת, א בית דין אקראי סתם עפעס א בית דין א נישט א קביעות'דיגע בית דין, דארט העט מען נישט טארן בלאזן שבת.